דער איינציגער וואס ליגט אין די שוען נאך דער ארבעט און ליינט נישט איז אליק שטיין, ער ליגט אין די שוען מיט די הענט פארלייגט איבער זיינע אויגן, און איך זעה בחוש, נישט צום ערשטן מאל שוין, אז עפעס טוט זיך מיט דעם דאזיגן וואוילן און שיינעם יונג, עפעס שטיקט ער אין זיך און זאגט נישט ארויס, איך קלייב זיך שוין פון לאנג אים אפן און דירעקט א פרעג טאן וועגן דעם,

איך זעה דאך די גאנצע צייט אז איר זענט אין זייער א געדריקטן געמיט, איך זעה אויך אז איר נעמט נישט קיין בוך אין האנט, איר ליינט נישט, חידוש'ט עס מיר, איך ווייס דאך אז איר זענט א מענטש מיט אינטערעס צום בוך. לעצטנס ליין איך טאקע נישט, איך קען זיך נישט קאנצענטרירן, איך בין זייער געדריקט, דאס איז אמת. רודין האט אייך גארנישט געזאגט וועגן מיר? ער האט גערעדט מיט מיר וועגן אייער געדריקטקייט, וואס איך אליין באמערק עס. ער האט אייך נישט געזאגט אז ער ווייס עפעס וועגן מיר? איך שפיר אז ער ווייס עפעס, אבער געזאגט האט ער מיר נישט. איך ווייס אויך אז ער איז באזארגט וועגן אייך, ער איז אייך א גוטער פריינד. יא, ער איז א גוטער פריינד, אבער א ווייטלעכער. אויב איר וועט נישט בייז ווערן, וועל איך אייך נאכאמאל פרעגן, וואס פארט איז מיט אייך? איך זע דאך קלאר אז איר שטיקט עפעס אין זיך. אליק מאַכט צו די אויגן, ליגט אַ שווייגנדיקער היפּשע רגעס, דערנאָך טוט ער אַ זאָג עפּעס אַזוינס, וואָס עס דוכט זיך, אַז נישט ער, אליק, זאָגט עס, נאָר עימיצער אַן אַנדערער רעדט אַרויס פון אים. איך האָב דערמאָרדעט אַ מענטשן. כ'האָב דערוואַרט, אַז אליק וועט אויפדעקן עפּעס פון זיין לעבן און פון זיינע רעוולוציאָנערע מעשים, אָבער אויף אַזאַ זאָג האָב איך זיך נישט געריכט.

אביסל נישט ווי אלע. וואס מיינט אביסל? אליק נעמט ארונטער די הענט פון די אויגן און גיט א קוק אויף מיר מיט פחד. דער אמת איז אז אינגאנצן נישט ווי אלע. צו פארדעם זענט איר פאר'משפט פרעג איך? ניין, נישט פארדעם. ווען מען משפט מיר פאר דעם מארד וואלט מען מיר געגעבן טויט שטראף און ס'וואלט מיר געקומט. איר אליין זאגט אז ס'וואלט אייך געקומט? יא, אבער ארעסטירט האט מען מיר נישט אין שייכות מיט דעם מארד נאר אסאך שפעטער אין אן אנדער שטאט פאר אנפירן מיט אן אומלעגאלער דרוקעריי. מעג איך וויסן ווי אזוי עס איז געשעהן? איך האָב געאַרבעט אין אַ מעכאַנישער שוסטערײַ. פֿינף אַרבעטער זענען מיר געווען. דער באַלעבאָס, אַן עלטערער ייִד, גראָד נישט קיין שלעכטער מענטש, אָבער נאָכגעבן אונדז געוויסע פֿאָדערונגען וועגן העכערע שׂכירות האָט ער נישט געוואָלט, געטענהט, אַז ער קאָן עס נישט דערווײַזן. זענען מיר אַרויס אין אַ שטרײַק. פאליטיש האב איך שוין געהערט צו אן עקסטרעמער גרופע וואס האט אנערקענט נישט נאר פאליטישן טעראר קעגן דער צארישער מאכט, נאר אויך עקאנאמישן. ווייס איך נישט ווי וואלט זיך אונזער שטרייק פארענדיגט ווען איך און מיין גרופע באקומען נישט א ידיעה פון איינעם פון אונזערע שטרייקערס אז ער האט אליין געזעהן אוונט צייט אונזער באלעבאס אריינגיין אין פאליציי קאנצעלאריע

קומט טויט. איך האב גענומען אויף זיך דורכצופירן דעם באשלוס, און גלייך נאכדעם, זאלן מיר ארויסלאזן א פראקלאמאציע און ווארענען אלע באלעבאטים פון צו קאאפערירן מיט דער פאליציי. אויף מארגן ביינאכט האב איך דעם באשלוס דורכגעפירט. איך האב אפגעהיט דעם באלעבאס אונזערן נישט ווייט פון זיין שטוב אין א זייטיגער גאס און אריינגעשאסן אין אים עטליכע קוילן. ווי אלט זענט איר געווען דעמאלט? נאך נישט קיין אכצן יאר. ווי אזוי האט זיך אייך איינגעגעבן נישט ארעסטירט צו ווערן פאר דעם מארד? הלוואי וואלט זיך עס מיר נישט איינגעגעבן. וואס מיינט איר, עליק? זאגט מיר, שטאמלט נישט. כ'מיין, כ'מיין שוין נישט מיין שוין נאך מיין איצטיגן משפט האבן מיר חברים איבערגעגעבן אז דער באלעבאס איז געווען אומשילדיג אז דער מוסר איז גאר געווען דער ארבעטער וואס האט עדות געזאגט הייסט עס אז איר האט דערהרגעט אן אומשילדיגן מענטשן האב איך געזאגט מיט א שארפע באטאנונג נישט קענענדיג איינהאלטן אין זיך די שרעק וואס האט מיך ארומגעכאפט איך האב געזעהן ווי דער אופן ווי איך האב עס ארויסגעזאגט האט טיף געטראפן עליק'ן, ער האט זיך א ווארף געטון מיט'ן פנים אראפ ווי אין א קאנוואלסיע. איך ווייס נישט צו ס'איז געווען נויטיג פון מיין זייט צו זאגן עס, איך האב אבער אנדערש נישט געקאנט. איך קוק זיך ארום אין אלע זייטן פונעם קאמער צו זעהן צו עימיצער הערט אונזער אונזער געשפרעך, קיינער האט נישט געהערט, אלע זענען שוין געשלאפן, איך לאז עליק'ן ליגן אזוי מיטן פנים אראפ עטליכע מינוט, דערנאך פרעג איך, עימיצער דא אחוץ מיר ווייסט וועגן דעם? רודין ווייסט וועגן דעם? רודין ווייסט נאר אביסל, זאגט עליק, און קערט זיך ווידער צו מיר מיטן פנים, איך זעה אויף זיינע באקן טרערן, ער ווישט זיי אפילו נישט אפ, די טרערן פלייצן איבער זיי, יא. נאר אביסל ווייס ער, כ'האב איינמאל גענומען דערציילן אים און נישט געקאנט פארענדיגן, איר זענט דער ערשטער וועם איך דערצייל אלץ, אגב, איז מיר שוין קיין חילוק נישט פון מיינעטוועגן, מעג עס, אויף, מעגן עס אלע וויסן, אפילו די פאליציי. וואס רעדט איר? יא, איך מיין עס. זאל מען מיך אויף ניי משפט'ן. איך פארשטיי אייער געמיט, זאג איך, אבער עליק לאזט נישט ענדיגן, רעדט ווי דורך היץ. איך זעה דאך אין אייך אליין שוין אן ענדערונג צו מיר. איך נעם אים אן פאר דער האנט, פרוביר אים בארואיגן. צו וואס זאלט איר רעדן אזוינס וואס קען גארנישט אויפטון, אויסער צערייצן נאך מער די אייגענע פיין און מאנען אליין נאך א משפט אויף זיך? ביי וועמען? ביי די צארישע פאליציי? האט אוודאי נישט קיין זין.

אבער איר, זע איך, ווילט מיר נישט וויי טון, איר רעדט פארזיכטיג, דאס איז אמת זאג איך, איך וויל אייך נישט וויי טון מער ווי איר אליין טוט זיך וויי, איך בין נישט קיין אייער שטראפער, זייט עס יא, איך קען עס נישט זיין, און אויב יא, זאל זיך אייך דיכטן אז די ביטערע רייד וואס איר אליין רעדט וועגן זיך הערט איר פון מיר, זאל זיך עס אייך דיכטן. איר מאכט שפאס פון מיר? חלילה, עליק וואס רעדט איר? איר ווייסט וואס איך וויל אייך זאגן? לאמיר נישט רעדן איצט מער וועגן דעם, ס'איז שוין שפעט, די גאנצע טורמע שלאפט, פרובירט אויך איינשלאפן. שוין נעכט אז איך שלאף נישט, כ'זוך א כח אין זיך צו עפענען פאר עימיצן מיין אנגסט, איך, איר פארשטייט? ר' ברוך האט ער געהייסן, ווען איך בין צוגעקומען צו אים, מיטן שפּײַער אין קעשענע האָט ער מיך דערקענט און פֿרײַנטלעך געזאָגט, אַ גוטן אָװנט, עליק! און װען איך האָב אױסגעשאָסן, איז ער אַ פֿאַל געטאָן צו דער ערד, האָט ער נאָך דערװיזן מיך אָנצוכאַפּן פֿאַר אַ פֿיס, אים אַרומגענומען מוראדיק פֿעסט און זײַן קאָפּ האָט זיך אָנגעשלאָגן אין מײַן קני. איך בין נישט אנטלאפן גלייך, דער קנאל פון רעוואלווער האט מיך אליין פארהאלטן אויף עטליכע רגעס, און אט די עטליכע רגעס נאכן קנאל האב איך ארויסגעריסן מיין פיס פון צווישן זיינע הענט און געזען ווי זיין קאפ איז צוגעפאלן צום שטיין. די נאכט איז געווען א גאנץ ליכטיגע, ווען כ'האב זיך געלאזט אנטלויפן איז מיר נאך אלס נאכגעלאפן זיין קול, א גוטן אוונט עליק, איר פארשטייט? איך האב דערהארגעט אן אומשולדיגן מענטשן, איצט חשבון איך איבער דעם גאנצן ענין טעראר, דעם גאנצן ענין, אבער ס'איז שוין שפעט, ס'איז שוין צו שפעט פאר'ן חשבון, דעם אומשולדיג דערמארדעטן קען איך נישט לעבעדיג מאכן, אפילו ווען איר וואלט געקאנט מיט עפעס טרייסטן מיך, וואס וואלט עס מיר איצט געהאלפן? איצט, איצט, איר פֿאַרשטײט, װאָס מער מיט אַ טאָג זינט דעמאָלט, אַלץ מער שפּיר איך דאָ דעם באַריר פֿון ר' ברוכס הענט, װי זײ קלאַמערן פֿעסט אַרום מײַן פֿיס און װי זײַן קאָפּ שלאָגט זיך אָפּ אין מײַן קני. איר פֿאַרשטײט, איך שפּיר דעם באַריר פֿון זײַנע הענט. איך הער עליקס װידעררייד און װײס נישט װאָס צו ענטפֿערן אים. וואס וועל איך וואס איך וועל נישט זאגן וועט עס זיין נישט ריכטיג געזאגט, און טאקע וואס קען איך אים זאגן? איך קוק אויף אים און טראכט, דער יונג איז פארצווייפלט, און ס'קומט מיר אין געדאנק, איבער דער קאטארגע גייט ארום טיפוס, טראכט איך, נישט נאר דער גוף קען פארכאפט ווערן פון א טיפוס, נאר עס קען אויך זיין נשמה טיפוס, הויכע נשמה היץ, און דער קריזיס מוז קומען, הענגען צווישן לעבן און טויט. קומט מען איבער דעם קריזיס, בלייבט מען לעבן, האט ער עליק כח דורכצומאכן דעם קריזיס און בלייבן לעבן, איז אט די פארצווייפלונג דער קריזיס, האב איך כח צו העלפן אים אין דעם? צי ווארפט עס מיך אויך נישט אריין אין נישט קיין קלענערער פארצווייפלונג? עליק זעצט זיך אויף, ווייזט מיט א פינגער אויף באסאנאוון, איר זעהט? ער שלאפט. ער איז רואיגער פון מיר, כאטש ער האט דערהארגעט פיר אידן און איך איינעם. הערט אויף, איך מוז עס דאך אבער זאגן, איך מוז. מיר האבן אים אלע פיינט, מיר קענען אים נישט פארטראגן, ער איז אן אפענער נאקעטער מערדער, אבער מיט וואס בין איך העכער פון אים? מיט דעם וואס זיין מארד רופט זיך מארד און מיין מארד רופט זיך טעראר?

איז פֿיר טאַקע מער װי אײנעם? און פֿאַר װאָס באַסאַנאָװ אַ פּאָגראָמשטשיק און איך אַ טעראָריסט? איך דאַרף צופֿאַלן צו באַסאַנאָװן און בעטן בעטן בײַ אים מחילה פֿאַר מײַן פֿאַראַכטונג צו אים? ער, אַז ער האָט דערהרגעט, האָט ער געהאַט ממש אַ פּערזענלעכע הנאה, ער האט נאכן דערמארדן די אידישע משפחה ארויסגענומען פון אויוון כאטש דעם שבת'דיגן קוגל און אויפגעגעסן און אויסגעטרינקען דערביי א גאנצע פלאש שבת'דיגן בראנפן, אזוי דערציילט ער, און איך איך האב נאר געהערט א גוטן אוונט, עליק.

ס'איז מיר ווייטיגטיג ביז גאר וואס דער פארגלייך קומט אויף אין מיר, און ס'איז מיר א באזונדערער צער אויף עליקן צוליב אויפגעקומענעם פארגלייך. נעם איך נאכאמאל בעטן זיך ביי עליקן ער זאל מער נישט רעדן אין דער שפעטער שעה און זאל פרובירן איינשלאפן. ווי קאָן איך שלאָפֿן? פֿליסטערט ער מיט די לעצטע כּוחות, אַז געשמיסן געוואָרן איז גאָר רודי, נישט איך. אין דער אמתן, וואָלט מײַן לײַב גאָר געדאַרפֿט געקאַטעוועט ווערן. איר זענט געקאַטעוועט, עליק. איר אַליין קאַטעוועט זיך. איך בעט אײַך. בין איך אײַך נישט דערווידערנדיק? קוקט ער אויף מיר מיט געבעט אויגן און זאָגט דעם אמת, בין איך נישט ווי באַסאַנאָוו? ניין, איר זענט נישט ווי באַסאַנאָוו. אבער דעם דערמארדעטן קען איך דאך נישט לעבעדיג מאכן. אויף דעם ווייס איך נישט וואס צו זאגן עליק, איך בין נישט עלטער פון אייך און נישט דערפארענער פון אייך, אבער איך וויל אייך העלפן, איך וויל טראכטן אז דורך גרויסער פיין פון חרטה און תשובה קומט מען צו א געוויסער אויסגלייכונג מיט דעם קעגן וועמען ס'איז באגאנגען געווארן דאס פארברעכן, דורך יסורים מאכט מען אפשר דורך דאס זעלבע דאס זעלבע.

איז בעט איך אייך, לאמיר פרובירן שלאפן, לאמיר גלייבן אז ס'איז דא א העכערע קראפט וואס הערט אונז און וואס וואכט איבער אונז. קאפיטל דרײַ און צוואַנציק איך צי זיך אויס אויף מיין געלעגער און בעט זיך ביי שטיינען אז ער זאל עס אויך טון, ער אבער זיצט און טענה'ט. אײַך איז גוט צו רעדן װעגן אַ העכערער קראַפֿט, אײַער געװיסן איז אַ רײנער. אױף װאָס פֿאַר אַ רעכט אָבער האָב איך צו האָפֿן אױף אַ העכערער קראַפֿט? אַזױ זעלבסט פּײַניקן זיך מיט רײד קען מען מעת־לעתן און װאָכן אָן אױפֿהער, קײן שיעור נישטאָ. עליק פֿאָלגט מיך ענדלעך.

אונזער חידוש איז אזוי גרויס אז דער גאנצער שמועס וואס איז נארוואס פארגעקומען צווישן אונז ביידן טרעט אפ ערגעץ אהינטער אונז. איך זאג צו יעדניצקין, מיר האבן געמיינט אז איר שלאפט. ניין, איך בין נישט געשלאפן, כ'האב געהערט די גאנצע צייט ווי איר רעדט צווישן זיך, כ'האב אייך נישט געוואלט שטערן, וועגן וואס איר האט גערעדט ווייס איך נישט, איך פארשטיי נישט אייער שפראך, איצט וואלט איך וועלן אייך עפעס פארטרויען. מיר זענען אוודאי גרייט צו הערן וואס איר ווילט זאגן, אבער ס'איז דאך שוין זייער שפעט, נאך האלבער נאכט שוין. יא, אמת, זאגט יעדניצקי כמעט ווי מיט א געבעט וואס פאר'חידוש'ט אונז נאך מער, ס'איז טאקע זייער שפעט, אבער איך מוז שוין זיך פארטרויען צו אייך, אן ענין מיט וועלכן איך טראג זיך ארום די גאנצע צייט. אין טונקלקייט פונעם קאמער האבן זיינע אויגן א פינקל געטאן מיט א פייערל וואס איך האב

פארוואס טאר איך נישט? איך זאג דאך אייך, איך קען די קאטערגע נישט איבערטראגן, איך מוז זיך באפרייען פון איר אום יעדן פרייז, איך מוז! ווי אזוי? דאס וואס איר פלאנעוועט איז דאך שרעקליך! ווען איך וועל ביי זיך אפמאכן אז די רגע איז געקומען אז איך קען אנהויבן, וועל איך עס אנהויבן! מען וועט מוזן מיך אוועקפירן אין א שפיטאל און דערנאך אין אן אנשטאלט, פון דארט וועל איך לייכט קענען אנטלויפן, איך ווייס פון עטליכע פאלן אזוינע וואס האבן זיך איינגעגעבן, ווילט איר דאך וויסן פארוואס איך דערצייל עס אייך, יא, מיר פארשטייען טאקע נישט צוליב וואס איר דערציילט עס אונז, דער וואס מאכט אפ ביי זיך צו גיין אויף אזא געפערליכע זאך טאר דאך נישט וועלן אז עימיצער זאל וויסן וועגן דעם.

אן זיין רואיגקייט אז זי איז א שרעקליכע דאס איז אמת ווייל זי איז פארבינדן מיט אסאך נסיונות און יסורים אבער מיט וואס איז זי נישט קיין אנשטענדיגע און נישט קיין מאראלישע אויב מיין פלאן וועט זיך מיר איינגעבן וועט זיין אנשטענדיגער און מאראלישער ווי וואלגערן זיך דא און אוודאי אנשטענדיגער ווי זיין געשמיסן. איר זאלט נישט ווערן אין כעס אויף מיר, חבר יודניצקי, ווען איך וועל זאגן אז דער געדאנק אליין צו שפילן די ראל פון א גערירטן פון זינען איז שפילן זיך מיט פייער. איך ווער נישט אין כעס, ניין, איך האב דערווארט אז איר וועט עס זאגן. איר מעגט אפילו זאגן אז סימולירן משוגעת איז אליין שוין אן אקט פון אמת'ער משוגעת. איך האב אליין גענוג געטראכט וועגן דעם. אליק גיט צו, פון אנהייב קען עס אפשר זיין נישט מער ווי א שפיל, אבער דער סוף מוז זיין נישט גוט, ער מוז פירן, יודניצקי שלאגט אים איבער, אויך וועגן דעם האב איך געטראכט, עס ווענדט זיך אבער אין דער שטארקייט פון אייגענעם כאראקטער, פארלאז איך מיך אויף מיין שטארקייט, אויף דעם באוואוסטזיין פון מיין איינשטעל, אויף דעם כח פון מיין ווילן, די גאנצע צייט וואס איך לעב צווישן אייך דא ווי אן אפגעזונדערטער, און איר מיינט אז איך האב נישט קיין אינטערעס צו אייך, צו קיינעם, די גאנצע צייט האט איר א טעות וועגן מיר, איך בין די גאנצע צייט פארשלונגען מיט מיין געדאנק נאר ווי אזוי באקום איך צוריק מיין פרייהייט, איך מוז דורכברעכן אלע ווענט און אלע שלעסער, און כ'וועל דורכברעכן, אפילו ווען כ'זאל עס דארפן דורכברעכן מיט'ן קאפ. איך באשטיי אויף מיינס און טענה מיט אויפרעגונג. איך זאג נאכאמאל אז א פאליטישער, א רעוואלוציאנער טאר אזוינס נישט טון. א פאליטישער טאר עס נישט אפשר, אבער א רעוואלוציאנער יא, זאגט יודניצקי. בהכרח זענען דא צוויי קאטעגאריעס, יא, נישט יעדער פאליטישער איז א רעוואלוציאנער, מילא וואס איינער פאלט אריין אין טורמע, אבער א רעוואלוציאנער און אן אמת'ער מעג און מוז טוהן אלץ ארויסצורייסן זיך פון דעם קבר, אויספירן זיינס, דאס איז דער ערשטער געבאט פון א רעוואלוציאנער, אפילו דורך א משוגעים הויז, יא, אויספירן און פריי ווערן. איר שטעלט צופיל אויף סתם ווילן, זאג איך, נישטא קיין אנדער כח אויף דער וועלט אויסער ווילן, מען דארף שטארק וועלן, אז מען וויל שטארק פירט מען אויס. כ'בין חושד אז איר האט זיך געלאזט צופיל באווירקט ווערן פון שאפענהויער'ס פילאזאפיע וועגן דער וועלט ווי א ווילן און ווי א פארשטעלונג. ניין, זאגט יעדניצקי, איך בין נישט באווירקט פון אים, כאטש איך ליין אים מיט גרויס אינטערעס, אבער זיין וועלט-ווילן איז א בלינדער ווילן. איך האב מורא אז אייער אידעע פון ווילן איז נאך בלינדער, און אייער פארשטעלונג איז א קאשמארע פארשטעלונג, איר ווילט זיך אוועקלאזן אויף א וועג פון קאשמאר, יא, פון קאשמאר. רגעס פון פיינליכע שטילקייט. איר זענט נישט געוואוינט צו וואגן צו ריזיקירן, זאגט יעדניצקי און שטעלט אן אויף מיר זיינע שארפע אויגן, איר אלע האט מאראלישן מוט נאר שטיל צו ליידן, איר האט מוט נאר פאר געדולדיגע מארטירערשאפט, אבער איר האט נישט קיין מוט פאר אמת'ער ריזיקע, אנצוכאפן דעם גורל אליין פארן האלז, אזוי ווי מען כאפט אן פארן האלז א שלאנג. איר האט נישט קיין מוט צו ווארפן זיך מיטן קאפ אליין אין דער הארטער וואנט פון דער וועלט און דורכברעכן זי, צעברעכן זי. צעברעכן די וואנט אדער צעברעכן דעם קאפ? נו, איר ציטערט איבער אייער קאפ און איך נישט. איך וויל זיין א ריזיקאנט. איך וויל איינשטעלן. איך וויל עס און כ'וועל עס דורכפירן. כ'וועל אין עטליכע חדשים ארום זיין אויף דער פריי. איר מאכט א טעות חבר יעדניצקי אויב איר מיינט אז אייך וועט זיך אזוי לאנג אזוי לייכט איינגעבן אפצונארן די אדמיניסטראציע און די קאטארגע דאקטוירים וואס ווילן אייך עקזאמינירן. איך ווייס אז ס'וועט נישט זיין לייכט. זיי וועלן אייך אנטוהן ספעציעלע יסורים. ביי אמת'ע משוגעים ווערן געוויסע טיילן פון לייב אטראפירט און זיי שפירן נישט קיין ווייטאג, וועלן די דאקטוירים אייך שטעכן דאס לייב ווען איר וועט זיך נישט ריכטן אויף דעם, זיי וועלן אייך שטעכן מיט נאדלען און מיט אנדערע אינסטרומענטן, איר וועט אזוי ארום דורכפאלן און נאך מער באשטראפט ווערן. איך ווייס וועגן דעם, זאגט יעדניצקי, איך ריכט זיך אויף דעם, אבער כ'וועל אויסהאלטן. איך וועל אנווארפן אויף שטענדיג מיין גאנצן כח און ווילן כדי צו געווינען, זיי וועלן מוזן מיך אנערקענען פאר א בארעכטיגטן צו זיין אין א ספעציעלן אנשטאלט, און פון דארט בין איך איינס און צוויי אויף דער פריי. איך זאג, אז איר רעדט וועגן דעם מיט אזא זיכערקייט און אזוי דעטאלירט

ווי אַן אמת'ער מענטש, גערירט אויפן זינען, ווילט איר זאָגן, כאַפּט אונטער יעדניצקי מיין געדאַנק, נו, ווידער אַמאָל, אייך שטייט עס נישט אָן, אָבער אויב מיר שטייט אָן, דאַרף עס אויך אייך אָנשטיין. ניין, זאָג איך, ס'איז אַ סימן פון רעוואָלוציאָנערער און פון פּשוט מענטשלעכער דעגענעראַציע. איך מוז עס אייך אָפן זאָגן. יעדניצקי לאַכט זיך פונאַנדער,

שרייט אויס עליק, פון דעם אליין קען מען ארונטער פון זינען. ס'ווערט שטיל. יעדניצקי לייגט זיך אוועק ווי זיין שטייגער מיטן פנים אפגעקערט פון אונז. עליק ווינקט צו מיר מיטן פינגער אין זיין שטערן אז עפעס איז נישט אין ארדענונג מיט יעדניצקי'ס זינען. אויך מיר נעמט דורך אזא געדאנק. איך ליג און האב מורא אז צו יעדער מינוט קען עפעס אויסברעכן מצד יעדניצקי'ן. יעדניצקי זעצט זיך ווידער אויף און נעמט רעדן. איך בין אנהייב נאכט געווען איינגעשלאפן און ס'האט זיך מיר גע'חלומ'ט א מאדנער חלום. איך גיי אויף א שטריק איבער א מורא'דיג גרויסן תהום. אונטער מיר איז פינסטער און איבער מיר

דער טויער עפנט זיך און איך קום אריין אין א רחבות'דיגן ליכטיגן אבער פוסטן זאל, איך זוך אינעם זאל א סימן פון זאכן, א סימן פון לעבן, און איך געפין נישט. ליידיג און ליידיג. א פרייד אבער כאפט מיך ארום פון דער ליכטיגקייט וואס איז ענליך צו דער ליכטיגקייט וואס איך האב געזען איבער זיך בשעת איך בין געגאנגען איבער דער שטריק. א פרייד און א פחד. איך לאז זיך וואנדערן איבערן זאל. מיטאַמאָל דערזע איך אַ ייִנגל ליגט אויסגעצויגן איבערן ווײַס בלענדנדיקן דיל, און דאָס ייִנגל זעט אויס אַקוראַט ווי איך האָב אויסגעזען בשעת איך בין געווען אַ ייִנגל. כ'פֿאַל צו צו אים, ערשט, ער באַוועגט זיך נישט, ער ליגט אַ פֿאַרגליווערטער. איך כאַפּ אים אַרויף אויף מײַנע אַקסלען און נעם זיך יאָגן מיט אים.

וואזשע מיינט עס? חבר יעדניצקי זאג איך מיט א פעסטקייט וואס איך ווייס אליין נישט ווי זי האט זיך גענומען צו מיר אין דער רגע, איך פארווער אייך צו טוען דאס וואס איר האט באשלאסן, איך זאג עס אייך אין נאמען פון די חברים שטיין און רודין. יא, יא. איר מעגט עס זאגן אויך אין אונזער נאמען, איז מסכים אן אויפגערודערטער עליק שטיין. וואס וועט איר טאן אויב איך וועל זיך נישט צוהערן צו אייך? איר וועט מיך מסר'ן? רעדט נישט קיין אומזין, אבער איך זאג אייך נאכאמאהל, מיר פארבאטן עס אייך. אונז גייען נאך אסאך קאשמארן, אבער פון אזא קאשמאר ווי אייערער מוזט איר זיך ראטעווען. איר ווילט פרייהייט? באפרייט זיך פון אייער קאשמאר, וועט איר האבן פרייהייט.

מוז איך אייך, מיינט איר, פאלגן? זאגט ער מיט א צעבראכענער שטימע. מוז איך? יא, בין איך באשטאנען, איר מוזט! אויב אייך שטייט באמת נישט אן אז מיר זאלן טראכטן וועגן אייך ווי וועגן איינעם וואס האט שוין פארלוירן אי זיין זינען אי זיין שטאלץ, איר מוזט! אונזער פארבאט איז שארפער פון מסר'ן, איר הערט? שארפער!

און קראנק געווארן איז ער אין ווערקשטאט וואו ער האט געארבעט צוזאמען מיט קאלודניקן. גלייך פון ווערקשטאט האט מען אים אוועקגענומען אין שפיטאל. קאלודניק איז אריינגעקומען אין קאמער א צעטראגענער, א צעמישטער, האט זיך אוועקגעלייגט אויף זיין ארט און נישט ארויסגערעדט קיין ווארט מיט קיינעם. איך האב געזען אז ער בענקט נאך זיין חבר. נישט געקוקט וואס זיי האבן זיך אָפֿט אַרומגעקריגט צווישן זיך, און געאַרט האָט אים אויך, געוויס, וואָס איצט וועט ער מוזן זיך דערנענטערן צו באַסאַנאָוון. די צוויי וועלף וועלן מוזן שלום מאַכן צווישן זיך, כּדי נישט צו בלײַבן יעדער פֿאַר זיך אין איינזאַמקייט. מיר האָט וויי געטאָן, וואָס איך האָב אורקע נישט געזען בײַם צוגענומען ווערן אין שפיטאל און נישט געזעגנט זיך מיט אים, האב איך געוואלט דורך קאלודניקן דערגיין פרטים וועגן אורקעס קראנק ווערן, אבער קאלודניק האט זיך נישט געלאזט רעדן, איך האב קוים קוים ארויסגעקריגן פון אים אז אורקע'ן איז פלוצלינג ביי דער ארבעט נישט גוט געווארן, ער האט גע'חלש'ט און מען האט אים גלייך געמוזט אוועקנעמען. אויפ'ן ערשטן מאמענט איז אויסגעקומען מאדנע צו זען ווי פון די פיר אנטקעגנדיגע קרימינעלע בעטלעך זענען צוויי בעטלעך געבליבן ליידיגע, און מיר, די פיר פאליטישע, ליגן נאך אלץ אויף אונזערע געלעגערס. די מאדנעקייט אבער האט נישט לאנג אנגעהאלטן, אין אפאר טעג ארום איז קראנק געווארן עליק שטיין. ס'איז שוין נישט געווען קיין ספק מער אז אונזער קליינע קאמער איז ריכטיג פארכאפט געווארן פונעם טיפוס עפידעמיע, און אז יעדער איינער פון אונז קען זיך ריכטן א ליאדע טאג אדער א ליאדע נאכט צו ווערן דער פערדער חולה. צו דער פינפטער, צו דער זעקסטער, און ווייטער און ווייטער. עליק שטיין האָט זיך דערפילט קראַנק און אין מיטן נאַכט, אָבער ער האָט מיך, דעם שכן זיינעם, נישט געוואָלט וועקן, איז ער געלעגן און געראַנגלט זיך מיט זיין געהעכערטער טעמפּעראַטור ביזן טאָג אַריין. אַלע האָבן זיך אויפגעהויבן אין פרימאָרגן פון די געלעגערס, און עליק נישט. נו, כ'בין אין אמת'ער היץ, האָט געזאָגט עליק, איך בין ריכטיק אין דער אַרבעט. איך לייג צו מיין האנט צו זיין שטערן, זיין שטערן ברענט ווי פייער. צו דער פרימארגן רעוויזיע קען ער זיך נישט אויפהייבן, דער קארידאר עלטסטער הייסט אים זיך גרייט מאכן צו גיין אין שפיטאל, אויב ס'איז פארהאן פלאץ דארטן. מיר דארפן באלד אוועק, יעדער צו זיין ארבעט. געזעגענען מיר זיך מיט עליק שטיינען. רודין נעמט אים ארום, דריקט אים צו צו זיך. אויך יעדניצקי טוט עס. זינט אונזער נעכטיגן געשפרעך מיט יעדניצקין איז ער אביסל גענדערט געווארן, ער איז געווארן צוגעלאזענער, צוגעלאזטער, פריינטליכער, צו האט ער טאקע אויפגעגעבן זיין ווילדן סימולאציע פלאן איז מיר נישט קלאר געווען, מיר האבן מער וועגן דעם נישט גערעדט, האב איך אנגענומען זיין געענדערטע שטימונג לטובה. איך נעם אן עליק'ן פאר זיינע ביידע הענט, דריק זיי און מונטער אים, זייט נישט געפאלן ביי זיך עליק, איר וועט זיכער געזונט ווערן. איך בין נישט געפאלן ביי זיך, זאגט עליק, און זיינע טרוקענע ליפן פיבערן. איך גלעט אים איבער זיין ברענענדיגן שטערן און שפיר ווי זיין היץ נעמט מיך דורך. ער קוקט אויף מיר מיט קינדישע אויגן און פליסטערט, ס'איז גוט וואס איך בין קראנק געווארן, איך האב עס געבעטן אויף זיך. וואס זענען עס פאר א רייד, עליק? יא, איך זאג אייך, איך האב עס געבעטן אויף זיך, און אויב איך וועל שטארבן וועט אוודאי זיין גוט. איר וועט עס דורכטראגן עליק, איר וועט געזונט ווערן, זייט מוטיג, האלט איך זיך ביי מיין רייד, א איך בין מוטיג, זייער מוטיג, כ'בין קיינמאל אזוי מוטיג נישט געווען, רעדט עליק, א שווערע לאסט פאלט אראפ פון מיר, זעט נאר אז אויך איר זאלט חלילה נישט קראנק ווערן, מיר זענען קיינער נישט באווארן זאג איך, יעדער פון אונז ריכט זיך, ריכט זיך, ריכט איך זיך אויך, רירט מיך נישט אן אזוי נאענט איר זאלט זיך נישט אנשטעקן, איך האב באדארפט קראנק ווערן אבער איר דארפט עס נישט, מיינט נישט אז איך רעדט פון היץ, איך מיין נישט עליק זאג איך, און איך זעה אז ער רעדט יא פון היץ, איך בין זיכער אז ס'איז טיפוס, פליסטערט עליק ווייטער, יא כ'בין זיכער, מיין פנים ברענט שטארק, ס'איז גוט וואס עס ברענט שטארק, מיר קומט עס, אוודאי קומט עס מיר, גוטן אָװנט, עליק! גוטן אָװנט, גוטן אָװנט, ר' ברוך! איצט רעדט ער שױן געװיס פֿון היץ, טראַכט איך פֿאַר זיך. איך נעם נאָך שטאַרקער אַרײַן זײַנע הענט אין מײַנע, גלעט אים איבער זײַן געגאָלטן קאָפּ און רעד צו אים. טוט אײַך װײ דער קאָפּ? יאָ, זײער שטאַרק. זאָל איך אײַך צולײגן אַ קאַלטן האַנטוך צום קאָפּ? נײן, איך וויל קיין זאך נישט, מען דארף גארנישט, אז איר וועט זען ר' ברוך'ן, זאגט אים אז איך קום צו אים און ער זאל מיר מוחל זיין, גוט עליק, איך וועל עס אים זאגן, וועט ער מיר מוחל זיין? א, איך בין זיכער אז יא, וועט אלס ווערן אויסגעגלייכט, אלס וועט ווערן אויסגעגלייכט עליק זאג איך און מיינע ווערטער ווערגן מיך אין האלז, קומט נאר צו זיך, לאזט זיך נישט אפ. אלע שטייען מיר ארום און קוקן ווי זיינע אויגן לייכטן שארף און פלאמיג. אויך קאלודניק און באסאנאוו שטייען מיט אונז ארום, מיר זענען אלע הילפלאז. דער פעלדשער וואס דארף קומען און הייסן אוועקנעמען דעם חולה אין שפיטאל, קומט נאך נישט. ער איילט זיך נישט. עס עפנט זיך די טיר און דער וועכטער וואס פירט אונדז צו דער ווערקשטאַטן, רופֿט אונדז צו דער אַרבעט. מיר פֿאַרלאָזן די קאַמער. קאָלאָדניק, וואָס איז הײַנט דער קאַמער-אויפֿפּאַסער, זאָגט מיט אַ ציטערדיק קול, וואָס איז גאָר נישט אין זײַן שטייגער, זאָרגט זיך נישט, איך וועל גוט אַכטונג געבן אויף אים, ביז דער פֿעלדשער וועט קומען. מיטאָג-צײַט, ווען מיר קומען צוריק אין קאַמער עסן און רוען, איז שוין עליק נישטאָ. זיין בעטל איז אויפגעהויבן צו דער וואנט. קאלודניק דערציילט אונז, אז ווען דער פעלדשער איז געקומען נעמען עליק'ן אין שפיטאל, האט עליק אליין נישט געקאנט גיין. דער פעלדשער האט אריינגערופן צוויי וועכטער, און די וועכטער האבן עליק'ן אוועקגעפירט אונטער די הענט. די קייטן, דערציילט קאלודניק, האבן זיך אים נאכגעשלעפט אויף דער ערד. האט ער, קאלודניק אַרומגעבונדן עליקן דעם גאַרטל שטײַף אַרום בױך, אָבער די פֿיס האָבן זיך אים סײַ װי געפּלאָנטערט און ער האָט קױם געשטעלט טריט, די װעכטער האָבן אים אַװעקגעטראָגן. ראָדין זאָגט צו מיר, לאָמיר האָפֿן, אַז ער װעט עס איבערקומען. אַװדאי, זאָג איך, לאָמיר האָפֿן. איצט װאָלט געפּאַסט, אַז דער פֿערטער קאַנדידאַט זאָל איך זײַן, זאָגט יעדניצקי. פֿאַר װאָס איר? כ'מיין אז אזוי וואלט זיך עס געפאסט. עליק האט אין היץ גערעדט אז ער האט געווארט אויף דעם, זאג איך, אבער איר, איר ווארט דאך נישט אויף דעם, חבר יעדניצקי. איך ווייס נישט ווי צו זאגן, אפשר ווארט איך יא, אפשר וואלט עס טאקע גוט געווען א קארדי, א קארדינאלע ענדערונג, אן אויפטרייסלונג דורך אלע אברים. איך זאג אויף דעם גארנישט, מיר לייגן זיך אויס אויף די געלעגערס נאכן אפעסן אונזערע קארטאפל זופ דורכגעמישט ווי נישט ווי מיט א פלייש ברעקלעך, און קענען נישט שלום מאכן מיט דעם וואס עליק שטיין ליגט נישט מער צווישן אונז. מיר איבערהויפט איז עס שווער צו פארטראגן ווייל איך האב מיך געפילט שטארק צוגעבינדן צו דעם שיינעם יונג מיט דעם צעווייטיגטן געוויסן, רודין באמערקט מיין צוטראגנקייט, ער זאגט צו מיר, איך בין זיכער אז ער וועט עס גוט דורכטראגן, ער איז יונג, האט א שטארקן קערפער. הלוואי, זאג איך, ווי איך פארשטיי האט ער אייך אלץ דערציילט וועגן זיך, אלץ פארטרויעט. יא, טעראר האט עס געהייסן. אויך מיר האט ער דערציילט זאגט רודין, אבער נישט אלס, און איך בין נישט באשטאנען אז ער זאל מיר דערציילן אלס, אבער איך האב סיי ווי אלס פארשטאנען, געוואוסט, דערשפירט. מארד פייניגט אים, איז עס ריכטיג? יא, מארד. און ווי איך האב פארשטאנען פון אייניקע אויסדריקן זיינע, איז דער דערמארדעטער געווען גאר אומשילדיג, איז עס אזוי? יא, אזוי איז עס. וויי וויי גיט א קרעכץ אויס רודין און פארגראבט זיין פנים אין קישן. און אלס דערפאר ווייל דאס האט געהייסן טעראר. יא טעראר האט עס געהייסן. זעהט איהר ווי שרעקליך ווערטער קענען זיין? איך בעט אייך רעדט נישט, די פיין איז גענוג גרויס אן ווערטער. איר זענט גערעכט זאגט רודין. פארגיט מיר, מיט אייך האט ער גערעדט אפענער ווי מיט מיר האט איר אים כאטש געשטארקט אין זיין געמיט, וויפיל איך האב געקאנט האב איך עס געטאן, אבער ס'איז נישט אזוי לייכט, גארנישט לייכט, גארנישט לייכט רעדט רודין ווי צו זיך אליין, א זאך וואס איז אפגעטוהן געווארן קען נישט צוריקגעקערט ווערן, וואזשע זאל אזא איינער טוהן? א גרויס צער, הלוואי וואלט א באסאנאוו כאטש ארויסגעוויזן איין טראפן יסורים. איר מיינט אז נישטא אין באסאנאוון אפילו קיין איין טראפן פון חרטה? איך האב מורא אז נישט. איך טראכט אויך אזוי. צייטנווייז שרעק איך מיך אפילו צו זיין מיט אים אין איין קאמער. א, ער קען אונז גארנישט טון, זאגט רודין. נישט פאר עפעס טון האב איך מורא, נאר פאר זיין מיט אים. אמאל דוכט זיך מיר אז ער אטעמט אריין אין זיך די גאנצע לופט פון קאמער און מיר בלייבט איבער נאר שטיקעניש, עפעס אזוי ווי אויף צו להכעיס האלט ער נאך שטענדיג אין האנט די עוואנגעליע, אזוי ווי אויף צו להכעיס. יעדניצקי'ס וואונטש צו זיין דער פערטער אין אונזער קאמער קראנק צו ווערן אויף טיפוס איז נישט מקיום געווארן. דער פערדער צו זיין איז אויסגעפאלן אויף מיר, און געשעהן איז עס גלייך אויף מארגן נאך עליקס שטיין קראנק ווערן. איך בין געקומען אויף מיטאג אין קאמער, נאכן אפארבעטן דעם ערשטן האלבן טאג, און דערשפירט קאפווייטאג און א פיבער איבערן לייב. איך מאך זיך הארץ, וויל זיך בעריען, באשליס ביי זיך צו גיין צו דער ארבעט דעם צווייטן האלבן טאג. אבער ווען דער וועכטער קומט אריין צו נעמען אונז צו דער ארבעט, דערפיל איך א שווערקייט אין די פיס און איך דערקלער אז איך קען נישט גיין, אז איך בלייב אין קאמער. דער וועכטער שפארט זיך נישט איין, ער פארשטייט אז איך זאג דעם אמת און ער לאזט מיך איבער אין קאמער צוזאמען מיט באסאנאוון וועלכער איז דעם טאג אונזער קאמער אויפפאסער. אז עפעס איז נישט גוט מיט מיר האב איך שוין געפילט ביים עסן פארזוכט נאר אפאר לעפל זופ און קיין איין שטיקל ברויט נישט געקאנט אראפשלינגען. עס מוז דאך אבער נישט זיין דווקא טיפוס טראכט איך פאר זיך אליין, עס קאן דאך זיין אמאל גלאט אזוי א פארקילונג אדער גלאט עפעס אן אפשוואכונג. דער געדאנק צו גיין אין שפיטאל האט מיך געשראקן. איך באשליס נישט צו מאכן קיין וועזן צו ווארטן ביז נאכט און אפילו ביז מארגן פארשפעטיגן האב איך נישט וואס. כ'וועל זיך לייגן אויף מיין בעטל און ליגן און רוען ביז נאכט. און ביינאכט איז דאך קיין חילוק נישט צי דו ליגסט דא אין קאמער צי אין א קאמער אין שפיטאל. אגב, ווייס איך דאך שוין אז דער שפיטאל איז איבערגעפולט, דארף מען זיך מאכן הארץ און זיין געדולדיג. דער עיקרשט נישט מאכן קיין פאניק אין זיך אליין. איך צי זיך אויס אויף מיין בעטל און קאן ביי זיך נישט אפמאכן צי ס'איז מיר ווארעם אדער קאלט, איך מאך צו די אויגן, וויל איינדרימלען, כ'פארגעס אינגאנצן אז עימיצער איז מיט מיר אין קאמער, ביז איך עפן צוריק די אויגן און זעה ווי באסאנאוו שטייט אויף די קני און שייערט די קעסעלעך. דערנאך אז ער ענדיגט זעצט ער זיך אוועק אקוראט אנטקעגן מיר און נעמט